שלום וברכה צו אמש המעל נומבער זעקס, און די טעמע פאר היינט איז די באנייטע אומריען וואס שפילן זיך יעצט אפ צווישן די פאלעסטינער אראבערס, און מען רעדט דא פון אן אינערליכן קאנפליקט וואס שפילט זיך אפ אין די פאלעסטינער אראבער באפעלקערונג אליין, איז די שפיץ דערפון וואס עס האט זיך אנגעהויבן, מען רעדט פון דעמאנסטראציעס און געשלעגן, צוזאמשטויסן צווישן די אלגעמיינע פאלעסטינער אראבישע באפעלקערונג און די כוחות פון די פאלעסטיניען אויטאריטי, די פאלעסטינער אויטאריטעט וואס ווערט אנגעפירט דורך מאחמוד אבאס, איז די שפיץ פון די טענות, מ'רעדט דא פון א מענטש, א פאלעסטינער אראבער, אן אקטיוויסט, וואס האט זיך אויסגעצייכנט מיט אויסגעשפראכענע סטעיטמענטס וואס ער האט געלאזט פאלן קעגן די רעגירונג, קעגן די פירערשאפט, די פאלעסטינער אראבישע פירערשאפט, און ער איז ארעסטירט געווארן דורך די פאלעסטינער אראבישע זיכערהייט כוחות, און ער איז געשטארבן. ער איז געשטארבן אין ארעסט, און אלע סימנים ווייזן אז ער איז געשטארבן נישט מיט א נאטירליכן טויט, ער איז אדער אומגעברענגט געווארן במזיד, אדער גענוג געפייניגט געווארן ביז ער האט פארלוירן דאס לעבן, ס'הייסט ס'מוז נישט זיין אז די ציל איז דווקא געווען אים אומצוברענגען, אבער ס'איז קלאר אז מ'האט אים געפייניגט און ער איז געשטארבן א דאנק דעם. איז דער טויט פון דעם אקטיוויסט האט האט ארויסגערופן אסאך רעאקציעס און פראטעסטן איבער דער וועלט, אריינגערעכנט די פאראייניגטע שטאטן, די אי יו, יוראפעישע פאראיין, און די יו ען, וואס האבן גערופן פאר אן אויספארשונג וואס זאל אריינקוקן אין דעם טויט פון דעם אקטיוויסט, וואס דארטן איז פארגעגאנגען. און אין די שטחים אליינס, אין די שטחים פון יהודה ושומרון וואו די פאלעסטינער אראבישע אויטאריטי איז קווארטירט, און וואו די עיקר די גרעסטע חלק פון די פאלעסטינער באפעלקערונג איז קאנצעטרירט, קומען פאר גרויסע פראטעסטן און ס'הערן זיך רופונגען פאר די רעזיגנאציע פון מאכמוד אבאס זייער פירער, און מאכמוד אבאס'ס קרעפטן פרובירן צו דערשטיקן די פראטעסטן, און דאס ברענגט ארויס פרישע רעאקציעס פון פרישע רופן פאר פרישע פראטעסטן, איז וואס גייט פאר דארטן? וואס פארוואס האבן זיי אומגעברענגט יענעם אקטיוויסט? און פארוואס איז דער עולם אזוי ברוגז? איז די סיבה צו די רוגזה ליגט אין דעם וואס מאכמוד אבאס האט אפגערופן וואלן וואס האבן געזאלט אפגעהאלטן ווערן דעם פארלאפענעם מאי, דאס מיט א קארגע צוויי חדשים צוריק. איז אין יאנואר אנפאנג פונעם גויאישן יאר האט אבאס דערקלערט אז ענדליך נאך פֿופֿצן יאר זיצן ביי די מאכט וועט ער ענדליך צולאזן וואלן צווישן די פארשידענע פראקציעס די פארשידענע פארטייען וואס זענען דא צווישן די פאלעסטינער באפעלקערונג און ער האט באשטימט א דעיט מעי טווענטי סעקאנד מאי דעם צוויי און צוואַנציקסטן דעמאלטס זאלן אפגעהאלטן ווערן די וואלן אבער אין אפריל מיט א חודש פריער האט ער אפגערופן די וואלן, ער האט צוריקגעצויגן און ער האט געזאגט אז ער גייט נישט לאזן קיין וואלן. די תירוץ דערפאר איז געווען אז ער האט פארלאנגט, אבאס האט פארלאנגט אז טאמער ווערן אפגעהאלטן וואלן, דארף מדינת ישראל ערלויבן אויך די אראבישע איינוואוינער פון ירושלים צו שטימען אין יענע עלעקשאנס. למעשה אבער, ירושלים איז דאך נישט קיין חלק פון די שטחים וואס זענען אונטער די אויטאריטעט, אונטער די פירערשאפט, פון מאכמוד אבאס פון די פאלעסטינער אראבערס און במילא האט עס האט עס מדינת ישראל אפגעזאגט און אלס דעמאלטס האט ער אפגערופן די וואלן. למעשה אבער איז די סיבה גאר עפעס אנדערש און דאס איז אויך די סיבה צו די אויפברויז וואס איז יעצט דא צווישן די פאלעסטינער קעגן זייער פירער. די סיבה איז די זעלבע פארוואס אבאס האט נישט געלאזט קיין וואלן ביז יעצט ער האט נישט געלאזט קיין וואלן ביז יעצט ווייל ער האט זייער מורא אז ער וועט שטארק ער וועט פארלירן קעגן צו זיין עיקר קעגנער די עיקר קעגנער פון פאטאח וואס דאס איז די פארטיי פון מאכמוד אבאס איז כאמאס כאמאס איז קאנצענטרירט די פירערשאפט פון כאמאס איז אין עזה אבער די פארטיי געניסט פון א גרויסע מאס פאפולעריטעט צווישן די פאלעסטינער אראבערס וואס וואוינען אין די שטחים פון יהודה ושומרון ס'הייסט אונטער וואס זענען יא אנגעשלאסן אונטער די הערשאפט אונטער די פירערשאפט פון מאכמוד אבאס און זיין פארטיי פאטאח. און די עקספיריענס פון די פארגאנגענהייט האט טאקע געוויזן אז כאמאס איז ארויסגעקומען זייער שטארק זייט די לעצטע מאל וואס עס זענען אפגעהאלטן געווארן וואלן אין צוויי טויזנט און זעקס תשס"ו האט כאמאס זייער שטארק אנגעצויגן אין עזה און טאקע איבערגענומען דארטן די פירערשאפט. זענען געגאנגען ווייטער ווי דעם, ארויסגעשטויסן בכלל גאנץ פאטאח פון עזה, אבער למעשה געווינען האבן זיי דארטן זייער שטארק, און די פאולס ווייזן אז כאמאס איז במשך די יארן זייט דעמאלטס שטארק פאפולער געווארן אויך אין די שטחים פון יהודה ושומרון וואו די פאלעסטינער אויטאריטעט איז קאנצענטרירט און וואו די פאלעסטינער אויטאריטעט און מאכמוד אבאס זענען אריינגעוועלט געווארן דורכן רוב. און די סיבה פארוואס כאמאס געניסט פון פאפולאריטעט, ס'איז דא מער ווי איין סיבה, אבער איינע פון די עיקר סיבות פארוואס נישט אזוי ווייט כאמאס איז פאפולער ווי אז פאטאח איז נישט פאפולער, איז וועגן זיי שטעלן גארנישט צו, דאס דאס איז די שטימע און דאס איז וואס מען הערט פון די פראטעסטירער, און דאס איז וואס זיי זאגן אין אינטערוויוס פאר די מידיע, פאר די פרעסע, אז עבאס שטעלט נישט גארנישט צו, ס'הייסט ער באקומט, די פאלעסטינער אויטאריטעט באקומט ריזיגע געלטער, פון די גאנצע וועלט יעדעס יאר, און די ציל דערמיט איז אז ס'זאל גיין צו פארבעסערן דאס לעבן פון די פאלעסטינער אראבערס וואס געפינט זיך אונטער די דזשוריסדיקשן, אונטער די פירערשאפט, פון די פאלעסטינער אוטאריטי, אבער זיי טוהן נישט גארנישט, זיי טוהן נישט גארנישט דערוועגן, און דאס געלט גייט, א גרויסע חלק פון די געלט זיכער, גייט פאר עבאס און זיינע נאנטע וואס לעבן אין לוקסוס און שווילטאג מיט געשוואלענע בענק אקאונטס אין די צייט וואס זייערע אונטערטאנען פאר וועמען די געלט דארף בעצם גיין פאר וועמען ס'איז געווידמעט מוטשענען זיך אויסצוקומען אויפן טאג טעגליכן לעבן און האבן נישט האבן מורא'דיגע שוואכע באדינונגען ווען מ'רעדט פון די בעיסיק נידס ווי עדיוקעישאן העלט קעיר און דזשאב אפערטוניטיס און אזוי ווייטער כאמאס פון די אנדערע זייט. איז ווייניג ווערט געזען דורך רוב פאלעסטינער אראבערס ווי ווייניגער קארופטירט, זיי זענען טאקע מער עקסטרעם, זענען מסתמא אויכעט גרעסערע רוצחים, אבער זיי ווערן אויך געזען ווי ווייניגער קארופטירט און זיי שטעלן צו מער סערוויסעס פאר זייער עולם, פאר זייערע מענטשן איז פאר יארן לאנג האט מאכמוד עבאס האט מאכמוד עבאס גענוצט א טאקטיק וויאזוי צו דיפלעקטן אפצושלאגן די קריטיק פון זיך דורכן העצן אז די שולד ליגט ביי מדינת ישראל מדינת ישראל איז שולדיג אין די אינעם שווערן צושטאנד אין וואס די פאלעסטינער אראבערס געפינען זיך. איז למעשה אבער איז דאס אליין אים אויך צוריק געקומען בייסן, סקומט אים צוריק יעצט בייסן, סאיז געקומען אין די עבר און יעצט ליידט ער אויך דערפון, ווייל אפילו לגבי דעם הינזיכט, לגבי דעם ענין, לגבי די קאנפליקט צווישן די פאלעסטינער אראבערס מיט מדינת ישראל איז כאמאס אויך שארפער און מער אגרעסיוו ווי פאטאח, פאטאח הייסט מער מעסיג און אפיציעל פירן זיי נישט קיין קאמף נישט קיין באוואפנטן קאמף, קיין טעראר קאמף קעגן מדינת ישראל און כאמאס יא. איז ווי זיי קוקן זיך אום פון אלע זייטן וואס זיי זעען איז אז כאמאס שטעלט מער צו סערוויסעס און דאס געלט וואס ס'איז קלאר אז א גרויס חלק פונעם געלט וואס כאמאס האט וויאזוי זיי זאלן עס נאר באקומען גייט צו שטיצן טעראר אקטיוויטעטן אבער פון די אנדערע זייט זעט מען דארטן ווייניגער אז די פירער זאלן זיך אליין אנשטאפן די טאשן אויפן חשבון פון זייערע אונטערטאנען, פון די מענטשן, פון די באפעלקערונג, וואס איז אונטער זייער קאנטראל. ביי חאמאס זעט מען דאס ווייניגער ווי ביי פאטאח. ביי פאטאח זעט מען אז די פירערס לעבן א גוטן טאג, זיי האבן געשוואלענע בענק אקאונטס, און די קאמף קעגן מדינת ישראל זענען זיי מעסיגער ווי חאמאס, מילא בלייבט זיי נישט איבער קיין סך סיבה פארוואס צו שטיצן פאטאח וואס איז בעצם די גרעסטע פארטיי, און ווערט געזען ווי די, ווי די עיקר פארשטייער פון די פאלעסטינער אראבישע באפעלקערונג. איז מאכמוד אבאס האט מורא פון וואלן ווייל ער האט מורא אז אויב גייט ער נישט ממש פארלירן וועט ער זיכער ארויסקומען פון דעם זייער אפגעשוואכט און דאס איז די סיבה פארוואס ער לאזט נישט צו קיין וואלן און דאס איז אויך די סיבה פארוואס די עולם דארט אין די פאלעסטינער אראבישע באפעלקערונג וויל בפירוש יא וואלן, זיי ווילן אדער ארויסרוקן אבאס אדער אים זאגן אין זייער קלארע ווערטער אז זיין ווערטשאפט טויג נישט און זיי ווילן זען א דראסטישן שינוי. און די אינערליכע קאנפליקט צווישן די פאלעסטינער אראבערס למעשה גיסט זיך אויך איבער און אפעקטירט מדינת ישראל אויך און א גוטע דוגמא פאר דעם איז די די קאנפליקט מיט די וואס איז געווען מיט עזה מיט אפאר וואכן צוריק ווען טויזענטער ראקעטס זענען געשאסן געווארן אויף מדינת ישראל וואס א סך קענער זאגן אז דאס איז געווען נאך אלע מעשות די עיקר ציל פארוואס חאמאס האט זיך יעצט גענומען שיסן ראקעטס איז געווען ווייל זיי האבן געוואלט ווייזן פאר די פאלעסטינער אראבערס אז זיי זענען די דא, זיי זענען די עכטע וואס נעמען זיך אן פאר זייער רעכטן, זיי זענען זייערע אמת'ע פארטרעטערס. אין אנדערע ווערטער, נאכדעם וואס אבאס האט געזאגט אז ער האט אפגעשאפט און אפגערופן די וואלן, האט חאמאס באשלאסן צו נוצן אן אנדערן טאקטיק און ווייזן פאר די פאלעסטינער באפעלקערונג וואס גייט יעצט נישט קענען שטימען פאר איר, אז זיי זענען דא און זיי זענען אין טשארדזש און זיי נעמען קער פונעם מצב, זיי נעמען זיך אן פאר זיי. איז למעשה שוין יארן דא א שטילע אומצופרידנהייט צווישן די פאלעסטינער קעגן זייער פירערשאפט, און די שאלה, איז נאר וואס ס'גייט דא געשען ווייטער, ווייל פון איין זייט אבאס קען נישט לאזן קיין אומפארטייאישע, בפרט א דרויסנדיגע, אויספארשונג וועגן אין די סיבה פון אין די אומשטענדן פונעם טויט פון דעם באטרעפנדן אקטיוויסט, ווייל די אמת קען ארויסקומען, און אויב די אמת קומט ארויס וועט נישט טויגן. ווידעראום ווי ס'שטייט יעצט אז ער לאזט נישט צו קיינעם און ער און ער ווארפט אפ אלע אלע באמיאונגען צו אז עס זאל ארויסקומען קלאר וואס דא איז געשען, דאס פירט דאך יא צו פרישע פראטעסטן קעגן אים, און יעדער איינער ווייסט וואס די סיבה איז, די סיבה איז די טיפע אומצופרידנקייט וואס איז דא מיט אים, וואס הערשט צווישן קעגן אים ביי די פאלעסטינער באפעלקערונג, איז א שאלה ווי דאס גייט גיין פון דא און ווייטער. מדינת ישראל, על כל פנים, יעצט אויף די מינוט וויל זיכער זען אז די פאלעסטינער אויטאריטעט איז סטאביל, ווייל מיט יענעם קען מען כאטש רעדן, מיט מאחמוד עבאס קען מען רעדן און ס'איז דא געוויסע קאארדינעישן, געוויסע זאכן וואס מען ארבעט צוזאמען. מיט'ן נעקסטן, נאכדעם וואס ער וועט אראפגיין פון די מאכט אדער אפילו שטארבן, ווייסט מען נישט וויאזוי די זאך וועט זיך אויסשפילן, עס קען אויסברעכן דארטן א פולשטענדיגע תוהו ובוהו און א ציווילע קריג, און דאס איז זיכער א שטארקע מעגליכקייט. און די אחריות דערפון, די כובד דערפון, דערפון בעסער געזאגט, וועט פאלן אויף מדינת ישראל, און זיי וועלן זיך דארפן ספראווען מיט די תוצאות און מיט די פראבלעמען וואס דאס וועט ברענגען. זייטס אלע געזונט און שטארק.